קאסעט אַכט, זייט איינס, המשך פון בוך ביים טויער פון קאדיע מאלאדאווסקי. צביה האט זיך פארטיפט אין לייענען דאס לעבן פון א חלוצה. זי האט ליב געקראגן דאס בוך. אפט מאל האט זיך איר געדאכט אז זי לייענט וועגן זיך אליין, אז זי איז די חלוצה, און עס איז איר געווען צום הארצן וואס יענע איז געראטעוועט געווארן פון אסאך קלעמען,

אלעקסאנדרא האט א שאקל געטאן מיטן קאפ אז זי ווייס דאס. דו האסט זיך אויסגעלערנט א פאך. דער פאך וועט שטענדיג זיין גוט צו דיר. דו זאלסט ניט בלייבן נאך יאנטעף אין ירושלים. דו זאלסט קומען צוריק און ענדיגן די קורסן. מאדזשי האט שטארק א דריק געטאן אלעקסאנדרא'ס ביידע הענט, און פון איר האנט-דרוק האט אלעקסאנדרא דערפילט ווי וויכטיג עס איז,

די זיכערקייט אז זי אליין געהערט אויך צו דער מדינה און די מדינה גיט אכטונג אויף איר האט אלעקסאנדרען געהאלטן שטענדיג אין א הרחבות'דיג געמיט און קיינמאל ניט געלאזן אראפפאלן ביי זיך. אפילו אז עמיצער האט צעשאָטן אביסל צוקער אויפן טיש האט אלעקסאנדרא זיך איינגעשטעלט פאר דער מדינה, אונזער מדינה איז ניט אזוי רייך. האב ניט קיין לעמענע הענט אז דו האלסט דעם צוקער. אלכסנדרה האט טאקע דעם פעטער עוזיאל'ס קאמעיא ניט געהאלטן אין גרינגשעצונג, נאר די קאמעיא האט געהאט צו טאן בלויז מיט מזל'דיגקייט פון יעדער אונטערנעמונג. מיט א סך הארץ האבן זיך הבל און צביה געזעגנט מיט אלכסנדרא'ן, און ווען דער אויטאבוס האט זיך גערירט, איז אלכסנדרה אליין געשטאנען ביים פענסטער און געפאכעט צו זיי מיט דער האנט. הבל האט זיך געקליבן פארן אויף יאנטעוו צו איר שוועסטער אין רחובות.

יאיר האט זי ניט גערופן אויף יום טוב קיין שמש, אזוי ווי אליעזר אלכסנדרן, עס האט זיך צביהן געדאכט אז דער יום טוב איז אויסגעשפרייט איבערן גאנצן לאנד, נאר איבער דעם שטיקל ארט וואו זי שטייט האט זיך נאך דער יום טוב ניט פארצויגן. אפשר וועט זי לעווין טאקע מיטנעמען אין גליל, דאמאלט וועט דער יום טוב זיך אויסשפרייטן איבערן גאנצן לאנד.

כּמעט װי אַ געשעפֿט. אױפֿן באַלקאָן איז געשטאַנען אַ מײדל און האָט אױפֿן הױכן קול גערעדט צו דער פֿרױ פֿון אונטן, אױב איר װעט ניט אַראָפּנעמען די שטריקלעך, װעל איך שױן װיסן װאָס צו טאָן. צו װאָס דאַרפֿט איר שטריקלעך בײַ מיר אונטערן באַלקאָן? די פֿרױ פֿון אונטן האָט אַ װאָרט ניט געענטפֿערט. זי איז געזעסן לעבן טיש און האָט געגעסן סופּ פֿון אַ טעפּל, װאָס איז געשטאַנען בײַ איר אױף די קני.

ווי קומט איר אַהער מיט די טיכלעך, ציוויע? האָט דבֿורה זיך מיט איר אַרומגענומען, ווי צווישן זיי וואָלט געווען דאָס בעסטע גוט־לעבן, און דבֿורה האָט באַלד אָנגעהויבן אָפּצאָלן דעם מיידל פֿון באַלקאָן איר גאָב. אַזאַ מזל האָב איך, ציוויע־לעבן, אין געצעלט, האָט מיר גאָט צוגעשיקט אַן אָנשיקעניש בריינען, און דאָ האָב איך אַ נײַע אָנשיקעניש אויף זיך. זי האָט אָנגעוויזן אַרויף צום באַלקאָן, וואָס עס איז פֿריִער געשטאַנען דאָס מיידל.

אַן אויסגעריסן גראָז, קיינער פֿאַרגינט מיר ניט דאָס לעבן. דו קוקסט אָן דאָס מיידל, די אָנשיקעניש, קדחת פֿעלט איר. זי אַרבעט בײַ דער מדינה, מיינט זי, אַז זי האָט געכאַפּט גאָט פֿאַר דער באָרד. איך האָב פֿאַר איר קיין מורא ניט. סײַ ווי פֿאַרשטיי איך ניט, וואָס זי רעדט אויף איר סאַברישן לשון. דו מיינסט, אַז איך מעג דאָ שטיין? די שטאָט לאָזט ניט. נאר איך שטיי, וואס זאל איך טון אז איך האב ניט קיין אנדער פרנסה? חוה'לע האט באטראכט די טיכלעך און געפרעגט ביי דבורים וועגן דעם פּרייז. אז איר זענט געקומען מיט ציוויען, וועל איך אייך בארעכענען ביליג. מיר האבן דאך געשלאפן אין איין געצעלט, אויף שעניקעס, אויף דער ערד, געטריי איינע די אנדערע אזוי ווי שוועסטער פון איין טאטע-מאמע. האט דבורה אביסל איבערגעטריבן די מאס און געגעבן חוה'לען אן אמת'ע מציאה.

אז מען קומט מיט א מתנה איז מען א מער אנגעלייגטער גאסט, די שוועסטער וואלט זיך ניט פארגונען צו קויפן אזא טיכל און מען קריגט עס גארניט אין רחובות. חוה'לע האט גערעדט וועגן איר שוועסטער מיט אזא פרייד אז ציוויע האט דערפילט איר אליין זיין וואס ווערט גאר גאר שווער ערב א יום טוב. דו ווייסט, האט זי געזאגט צו חוה'לען, אין דער וואכן זענען אלע מענטשן גלייך, מען ארבעט,

איך דערקאן זיין האנטשריפט. ציוויע האט איבערגעליינט דאס צעטעלע, לעווין האט געשריבן וועגן דער מארגנדיקער נסיעה אין גליל. ער לאדט מיך איין פארן מיט אים אויף פסח אין גליל, האט ציוויע געזאגט צו רחל'ען. די גברת מאג'י זאגט אז עס איז כדאי צו זען דעם גליל, האט ציוויע צוגעגעבן און האט אריינגעלייגט לעווינ'ס צעטעלע צו זיך אין טאש. זייער כדאי, איבערהויפט מיט לעווינ'ען. ער קען אלע ווינקלען פון גליל, מיט א יאר דריי צוריק בין איך דארט מיט אים ארום געפארן עטליכע טעג. ציוויע האט געווארט אז רחל זאל איר זאגן נאך עפעס וועגן לעווינען. נאר רחל האט פונקט ווי דעמאלט ווען זי האט אים אנגערופן רואה ואינו נראה פארקלעמט די ליפן און ניט געזאגט מער קיין ווארט. די לעצטע צוויי טעג פאר יום טוב האט מען די קורסאנטקעס באפרייט פון דער ארבעט, זיי האבן געהאט בלויז איין לעקציע מיט סאבינא'ן, א שמועס וועגן פסח און די באדייטונג פון דעם יום טוב. סאבינא איז געקומען מיט א בלום אין די האר און מיט א פרילינגדיגע פרישקייט אויפן פנים, און אנשטאט צו האלטן פאר זיי א לעקציע וועגן פסח און דער באדייטונג פון דעם יום טוב,

פֿון די אַװעקפֿאָרנדיקע האָבן זיך אױפֿגעהױבן, סאַבינאַ האָט אַ פֿרעג געטאָן בײַ ציװיען, װוּהין פֿאָרסטו? איך פֿאָר מיטן אינזשעניער לעװין אין גליל, האָט איר ציװיע געענטפֿערט. בראַװאָ! האָט סאַבינאַ אַ פּאַטש געטאָן מיט די הענט. בראַװאָ! ציװיע האָט מיטגענומען אָט דעם מונטערן בראַװאָ, װאָס האָט זי באַגלײט אױפֿן גאַנצן װעג אין גליל. זי איז אַרױף צו זיך אין צימער, אין דעם קלײנעם כּל-בו, זיך אפצורוען נאכן טומלדיגן טאג. דער קליינער צימער, די צעדער ביימער וואס האבן געוויגט מיט די שפיציגע קרוינען, דאס אייזערנע בעטל, אלץ איז געווען דורכגענומען מיט סאבינא'ס בראווא, און מיט א לייכט הארץ האט זיך ציוויע גענומען גרייטן צו דער נסיעה.

אַז טרערן זײַנען איר אָנגעלאָפֿן אין די אױגן. זי האָט אַ פֿלאַטער געטאָן צום קאָרידאָר אָן רײד, אַפֿילו יאירס נאָמען ניט געקענט אַרױסברענגען. עס האָט זיך איר געדאַכט, אַז יאיר איז געקומען פֿון אַ װײַט לאַנד, װאָס געפֿינט זיך גאָרניט אױף אונדזער פּלאַנעט, פֿון איר חלום-לאַנד איז ער געקומען, גראָד װען זי קלײַבט זיך פֿאָרן מיט לעװינען אין גליל. זי האָט אָנגענומען יאירס ביידע הענט, האָט צוגעטוליעט דאָס פּנים צו זיי און האָט געוויינט. חנה, האָט יאיר אָנגעהויבן רעדן אָן אַ גוט-מאָרגן, דו געדענקסט אליהון? ער איז אַ משונהדיקער בחור. ער האָט אָנגעשריבן אַ בריוו צו אביבהן, אַז זי זאָל קומען אויף פּסח אין שמש, און אביבה האָט זיך ניט געפוילט און איז געקומען אויף זיין איינלאַדונג. דערפאַר האָב איך דיר ניט גערופן אויף פּסח אין שמש, איך קען ניט פארשטיין פארוואס אים איז איינגעפאלן אפטון אזא שפיצל. איך וועל זיין פסח אין תל שרה, זאל אליהו פארברענגען מיט איר, אז ער האט זי גערופן. אזא גראבקייט האב איך ניט דערווארט פון אים. איך הויב אן צווייפלען אין די מעלות פון א קיבוץ. האט יאיר צוגעגעבן און איז אנטשוויגן געווארן. פון וואשצימער איז אנגעקומען שפרינצל מיט א האנטוך פארוויקלט ארום קאפ כדי צו פארהיטן די האר אז די גרייזלעך זאלן זיך ניט צענעמען. שלום! האט זי א זאג געטאן פארבייגייענדיג און אנגעוויזן אויפן קאפ ווי זי זאל זיך פארענטפערן פאר איר פרימארגענדיגן אויסזען. דאָס איז מײַן מיטוואוינערין, האָט זי ציוויע פאָרגעשטעלט. שפּרינצל האָט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ און איז אַרײַן אין צימער. בײַ דער טיר האָט זי זיך פאַרהאַלטן אויף אַ ווײַלע און האָט אַ פרעג געטאָן ציוויען, לעווין איז נאָך נישט געקומען דיך נעמען? אפשר האָט ער שוין חרטה? וואוהין קומט ער דיך נעמען? האָט יאיר געפרעגט. איך פאָר מיט אים אין גליל אויף פּסח, האָט ציוויע געזאָגט. ער האָט מיך געראַטעוועט פון אַן איינזאַמקייט, וואָס איך וואָלט ניט אַריבערגעטראָגן. יאיר האט אויפגעהויבן דעם קאפ און האט א וויילע געקוקט אויף דער סטעליע, דערנאך האט ער דעם קאפ אראפגעלאזט און געקוקט אויפן דיל. ס'איז געווען דאס ערשטע מאל וואס ציוויע האט געזען יאיר'ן אין א פארלעגנהייט. יאיר האט א דריי געטאן דעם קאפ אויף ניין און האט געזאגט, מיר געפעלט עס ניט, נאר אויב דיר געפעלט, פאר.

זי פלעגט עס שטענדיג זאגן אויף אידיש און איך געדענק עס ווארט ביי ווארט. מיר געפעלט עס ניט, נאר אויב דיר געפעלט, פאר. איז דאס ביי אייך א משפחה ווערטל? האט אים ציוויע געזאגט מיט פארווארף. א משפחה מזל מיינסטו? האט יאיר זי אויסגעבעסערט און האט א קוק געטאן אויפן זייגער. קיין זאך וואלט ציוויען ניט אזוי וויי געטאן ווי יאיר'ס א קוק טאן אויפן זייגער. איר אײַלט זיך? האָט אים ציוויע אַ פֿרעג געטאָן. יאיר האָט איר געענטפֿערט, אַז ער אײַלט זיך ניט, נאָר זי אײַלט זיך, מסתּם, ווײַל זי דאַרף דאָך פֿאָרן. האָט עס ציוויע נאָך מער פֿאַרדראָסן און געהאַלטן דערבײַ, אַז זיי זאָלן זיך צעווערטלען און ברוגז ווערן. נאָר יאיר האָט פֿאַרזשמורעט די אויגן, אַ שמייכל איז דורכגעלאָפֿן אין זיי ווי אַ בליץ, און ער האָט אַ זאָג געטאָן. דער משוגענער אליהו דאָס איז אַלץ צוליב אים, און יאיר איז אַראָפּגעלאָפֿן פֿון די שטיגן אַזױ שנעל, אַז ציװיע האָט אָנגעהױבן צװײפֿלען, צי איז טאַקע דאָ געװען יאיר, אָדער עס האָט זיך איר אױסגעדאַכט. אפֿשר איז דאָס געװען אַ חלום פֿון בענקשאַפֿט, האָט זי געטראַכט, אַ חלום פֿון דער בענקשאַפֿט, װאָס פֿאַרלאָזט זי קײנמאָל ניט.

אינדרויסן האט עטליכע מאל א טרובע געטאן לעווין'ס אויטאמאביל און ציוויע איז אריין אין כל-בו און גענומען דעם רוקזאק מיט די זאכן. זי האט זיך צעקושט מיט שפרינצלען, געוואונטשן איר א פרייליכן יום טוב, שפרינצל האט געזאגט צו איר, הלוואי וואלט מיך עמיצער געקומען נעמען, איך וואלט אפילו געגאנגען צופוס, ניט נאר פארן אין אן אויטאמאביל, און זי האט. צובאגלייט צביה ביז די טרעפ. לעווין האט צוגענומען ביי צביה'ן דעם רוקזאק. וואס האט זיך איר גע'חלומ'ט? אויף אייער פנים ליגט נאך דער חלום. צביה האט זיך צוגעקוקט צו אים, געוואלט וויסן צי האט ער געזעהן יאיר'ן, און זי האט באשלאסן אז ער האט אים ניט געזעהן. לעווין האט איר אנגעוויזן אויף דער לאנגער ריי מענטשן וואס זענען געשטאנען לעבן דער קאאפעראטיווער שפייזקראם אנטקעגן, און האט געזאגט,

ער האט ארויסגענומען פון אויטאמאביל א האנטעכל און האט אויסגעווישט די שויבן. צו זיין אויטאמאביל האט זיך לעווין באצויגן מיט אויפמערקזאמקייט, כמעט ווי צו א לעבעדיג באשעפעניש, ווען איין שויב האט אונטער זיין האנט א ציטער געטאן, האט לעווין זי באטראכט, האט א פרואוו געטאן אלע ראגן כדי צו זען פון וואנען עס איז געקומען דער ציטער פון דעם גלאז און אפשר דארף מען עפעס פארריכטן. ער האט זיך פארענטפערט פאר ציוויען. דער אויטאמאביל איז א גרויסער יחסן ביי מיר, מען דארף אים נאכגעבן ווי עס זאל זיין דעם רב'ס אן אייניקל. דעם דיין'ס מיינט איר האט זיך ציוויע א בארים געטאן מיט איר זיידן, יע יע איך מיין טאקע דעם דיין'ס. ווען לעווין האט געווישט די שויבן איז פון דער קאאפעראטיווער שפייזקראם ארויס א פרוי מיט א שווערן קויש, זי איז צוגעקומען צו לעווינ'ס אויטאמאביל, האט זיך אוועקגעשטעלט און האט געקוקט ווי ער ווישט די שויבן, דאס איז ניט געווען סתם אזוי א קוקן, נאר מיט א בפירושן אויסדרוק פון בעטן א טובה. ווען ער האט געענדיקט ווישן די שויבן, האט די פרוי צו אים געזאגט, איר קלייבט זיך פארן? אפשר וועט איר מיך צופירן? וואוהין דארפט איר? האט זי לעווין געפרעגט. די פרוי האט אנגערופן א גאס. גוט, האט לעווין געזאגט, איך וועל אייך צופירן.

ווען לעווין האט פארזיכטיג אריינגעשטעלט איר קויש אין אויטאמאביל, האט זי געזאגט צו אים, איך וואלט אייך ניט מטריח געווען, איר זיינט דאך מסתם א גרויסער פקיד. פארוואס מיינט איר אזוי מומע'לע? וואס איז, מען זעט ניט, איר האט אן אויטאמאביל? אין פוילן וואלט איך מיר געשראקן צוצוגיין צו אזא איינעם, און דא, פארט פונדעסטוועגן א איד. לעווין האט א שמייכל געטאן, ווי לאנג זענט איר שוין דא? האט ער זי געפרעגט. שוין פופצן יאר. אנטלאפן פון גראבסקין. ווען זי איז אריין אין אויטאמאביל האט זי זיך צעשמייכלט און געזאגט, ניט יעדער איינער נעמט אריין, נאר אויף אייך האב איך טאקע געטראכט אז איר וועט מיך נעמען. פארוואס האט איר אזוי געטראכט? האט זי לעווין אויסגעפרעגט געמיטלעך. ווייל איר האט געקוקט אויף די מענטשן אין דער ריי, האט זי געזאגט, אן אנדערער גיט אפילו ניט א

האט קיין פאריבל ניט אויף מיר וואס איך האב אייך געזאגט, ניט יעדערען קען מען דאס זאגען, חג שמח, האט זי צוגעגעבען און האט זיך פאמעליך אוועקגערירט מיט'ן קויש. לעווין האט זי נאכגעקוקט און געזאגט צו ציוויען, הייסט עס אז איך בין פון דעסטוועגען פארט א איד?

ציוויע האט זיך אזש א קאטשע געטאן פון געלעכטער און האט געזאגט, איר שפאסט אדון לעווין? ניין ניין, דאס איז ניט קיין שפאס, פונקט ווי דער ים שווענקט די ברעגן פון ארץ ישראל איבער דער לענג פון לאנד, אזוי איז דא די גאנצע יבשה פארשווענקט מיט כוואליעס פון בענקשאפט. אפילו די וואס פארן אין אוטאמאבילן בענקען אייך נאכן אייזל. און פארגעסט ניט, ביי אונז איז דאס נאך. צוגעשטעמפלט מיט א לעגענדע, שלום ברוך זאגט ביי יעדער געלעגנהייט אז משיח וועט קומען צו רייטן אויף אן אייזל און ניט אין קיין אויטאמאביל, ציוויע האט זיך איינגעשטעלט פאר שלום ברוך'ן. איך וועל אייך זאגן דעם אמת, שלום ברוך און ציפורה האבן מיך געשטעלט אויף די פיס. איך ווייס דאס זיך ניט ווי צו זאגן, היימישע מענטשן זענען זיי, זי איז אזוי ווי א מומע אדער א שוועסטער, מאַדזשי איז זײער אַ װױלע פֿרױ, אַ גוטער פֿרײַנד, נאָר זי איז אַ פֿרעמדע. לעװין האָט גאַנץ לײַכט אַ שטופּ געטאָן צביהן מיטן עלנבױגן און האָט זי געפֿרעגט, און איך, מײדל לעבן? צביה האָט זיך דערמאָנט װאָס רחל האָט אים אָנגערופֿן אַ רואה ואינו נראה און האָט אים געענטפֿערט אַ ביסל פֿאַרשעמט, װעגן אײַך װײס איך ניט, אַדון לעװין. אַן אַנדערש מאָל דאַכט זיך מיר, אַז גאַנץ ארץ-ישׂראל געהערט צו אײַך. לעװין האָט געלאַכט. ער האט געלאכט אויפן הויכן קול און האט געזאגט גאנץ ארץ ישראל אפשר יע אויסער חדרה ווייל מיר פארן איצט קיין חדרה און דארט איז דא א שטאט באלעבאס וואס וואלט נישט געוואלט ליידן קיין שותפות אין חדרה. אין חדרה האט זיך לעווין אפגעשטעלט לעבן א שטוב מיט א בלוי אפגעפארבטן פענסטער וואס האט אויסגעזען צוליב דעם אי אלט בעלעבאטיש אי אפגעלאזט.

אײַער װעש האָט זיך שױן אױסגעטריקנט. די פֿרױ האָט צוגענומען בײַ אים דאָס פּעקל און דערנאָך אים אַרומגענומען און געזאָגט, אָט דאָס הײסט ניט פֿאַרגעסן, אַלטע גוטע פֿרײַנט! הײַנט איז דאָך אַ מאָדע, מען פֿאַרגעסט, נאָר די, װאָס מען דאַרף פֿון זײ אַ טובֿה, גײט מען בײַ זײ אַראָפּנעמען די װעש. די פֿרױ האָט פֿאַרריכט די פּענסנע אױף דער נאָז און האָט אַ קוק געטאָן אױף ציװיען. מיינע אן אלטע פריינדין האט לעווין פארגעשטעלט ציוויען, ווי אלט קען זי זיין אז זי איז נאך אלץ ניט אין מיינע יארן האט די פרוי געזאגט און האט ציוויען דערלאנגט די האנט. און וואו איז דער באלעבאס האט לעווין געפרעגט, יהודה האט זיך איבערגעבעטן האט זי א מאך געטאן מיט דער האנט אויפן מאן, מען האט אים אריינגענומען אין קאמיטעט און געשיקט פאר א דעלעגאט

אין סאָניען האָט זיך נאָך אַמאָל אַ קאָך געטאָן דער שטילער געלעכטערל. דער סוף װעט זײַן, אַז מען װעט נאָך מײַן יהודהן פֿאָטאָגראַפֿירן פֿאַר די גאַזעטן. נאָר אַ דעה האָט ער אַזױ פֿיל, װיפֿל איך. איך האַלט ניט דערפֿון, האָט זי געזאָגט און האָט פֿאַררירט די ברילן אױף דער נאָז. אַמאָל איז דער עיקר געװען דער מענטש, און איצט איז דער עיקר די טעקע און דאָס קנעפּל. דאָס קען מען צוטשעפּען צו יעדערן. איך האַלט ניט דערפֿון. סאָניע האָט דערלאַנגט פּאָמעראַנץ מיט זאַפֿט אין קליינינקע ווײַסע טעפּעלעך, וואָס זי האָט נאָך געבראַכט פֿון דער שווייץ, ווען זי האָט דאָרט געלערנט פֿילאָזאָפֿיע. זי האָט געטרונקען מיט קליינע אַריסטאָקראַטישע זופּעלעך, און אַנטקעגן איר אַריסטאָקראַטישן טרינקען און די אַריסטאָקראַטישע פּענסנע, האָבן אירע אויסגעהאָרעוועטע אָדערדיקע הענט אויסגעזען ווי פֿרעמדע, וואָס געהערן ניט צום זעלבן מענטשן.

צביה האט איר געגעבן די האנט און געזאגט מיט הארץ, איך בין זייער דאנקבאר לעווינען וואס ער האט מיך באקאנט מיט אייך. ווער בין איך? וואס בין איך? א גערטנערקע אין חדרה האט זי געזאגט מיט איראניע און זי האט די געסט באגלייט צום אויטאמאביל.

איבערהויפּט זינט דו ביסט אַרײַן אין קאָמיטעט, האָט סאָניע צוגעגעבן מיט אַ שטילן געלעכטערל אינעווייניק. מײַן ווײַב איז געבליבן אַן אַלטע אידעאַליסטקע, האָט יהודה אונטערגעשטראָכן דאָס וואָרט, און איך זאָג אײַך, עס איז ניטאָ אויף דער וועלט קיין ערגערע חיה-רעה ווי אַן אידעאַליסט. אַלע האָבן געלאַכט, אַפֿילו יהודה אַליין האָט זיך אויך אַ קרים געטאָן מיט אַ מין געלעכטער.

מען קען מיט איר אויסקומען, בלייבט, מיר וועלן מאכן די ארבע כוסות. לעווין האט זיך אפגעזאגט. ער האט באשטעלט האט ער געזאגט א האטעל אין צפת און ער וויל זיין א סאלידער באשטעלער. וואס זשע טוט אייער קאמיטעט? האט לעווין צופרידן געשטעלט יהודה מיט א פראגע. מיר טוען א זאך וואס גאנץ ארץ ישראל טוט עס ניט, ס'איז ביי אונז א קאמיטעט פון טאטעס. צבֿיה האָט זיך ניט געקענט אײַנהאַלטן און האָט אָנגעהױבן לאַכן, און לעװין האָט געפֿרעגט גאַנץ זאַכלעך, צו װאָס דאַרף מען אַ קאָמיטעט פֿון טאַטעס? פֿון טאַטעס! האָט יהודה איבערגעזאָגט פֿײַערלעך, יעדער אײנער פֿון קאָמיטעט האָט אױף זיך צען-צװעלף עולים-חדשים, װאָס ער זאָרגט פֿאַר זײ, א דירה, ארבעט, א דאקטער, א הלוואה, א בגד, ער לויפט ארום מיט זיי, ער שרייט פאר זיי, און עס איז דאך גרינגער צו שרייען פאר יענעם איידער פאר זיך. וואס האט איר שוין אויסגעשריען? האט לעווין געפרעגט. איך האב שוין אויסגעשריען א שיכון, א דירה, צוועלף הינער, אן אפעראציע פאר פינגער, אן אומזיסטן חופה וקידושין, אט וויל איך ווייזן האט ער געזאגט, האט ער אן עפען געטאן די טעקע, ארויסגענומען פון דארטן א בויגן פאפיר און האט געליינט ווי אשרי

דעמאלט ביסטו געווען א מענטש און איצט ביסטו א נאכשלעפער, א שטומער דעלעגאט, איך האלט ניט דערפון. ציוויע האט זיך אנגעבויגן צו לעווינען און האט צו אים געזאגט שטיל, אפשר וועט איר בלייבן מיט זיי צום סדר, דאס פארפאלק וועט זיך צעגט'ן אז מיר וועלן אוועקפארן. יהודה האט שטייף געהאלטן די טעקע אין די הענט ווי עמיצער זאל עס ביי אים וועלן ארויסרייסן, ער האט א שאקל געטאן מיטן קאפ און געזאגט מיט ביטול, ניט אומזיסט האָבן אונדזערע חכמים געזאָגט, אַז ווײַבער דאַרף מען ניט לערנען קיין תּורה, אַז עס קומט זיי ניט צו ניץ. בײַ סאָניען זײַנען אויפֿגעקומען רויטע פֿלעקן אויפֿן שטערן און די קריגערײַ האָט זיך געהאַלטן בײַ צעברענען. נאָר זי האָט זיך אײַנגעלאָשן. צום שטוב איז אויף אַ וועלאָסיפּעד צוגעפֿאָרן יחיאל, יהודהס און סאָניעס עלטערער זון. צום וועלאָסיפּעד איז געווען צוגעבונדן אַ קוישל, און פֿון דאָרט האָט אַרויסגעשטעקט מיט די קעפּ אַרױף אַ בוקעט בלומען. יחיאל האָט זיך מיט אַן אײַליקן שמײכל באַגריסט מיט לעװינען און מיט ציװיען, ניט מאַכנדיק קײן אונטערשײד צװישן באַקאַנטע און אומבאַקאַנטע. ער האָט אָפּגעבונדן דעם קױשל פֿון דעם װעלאָסיפּעד און האָט אים אַ שטעל געטאָן אױף דער ערד. איר װעט עס אַװעקפֿירן צו רותן, האָט ער געזאָגט,

מסתם זיינען דארט אויך לעכער אין די ווענט. לעווין האט געשוויגן. אייך דאכט זיך ניט אז די שויב ציטערט? האט ער א פרעג געטאן זיך צוהערנדיק צו דער שויב פון אויטאמאביל. ציוויע האט זיך צוגעהערט און האט געשאקלט מיט דעם קאפ אויף ניין. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.